ראובן האט געמאכט א נדר אז שמעון טאר נישט עסן פון אים, אדער שמעון איז דער וואס האט געמאכט די נדר, איז וואס א נפקא מינה איז דא צווישן די סארט נדר צווישן א מודר הנאה און א מודר מאכל, זאגט די משנה ס'איז דא צוויי חילוקים, איין חילוק איז אלא דריסת הרגל, דריסת הרגל איז פשט טאמער שמעון איז מודר הנאה ער טאר נישט אינגאנצן נהנה זיין פון ראובן דעמאלטס טאר ער אפילו נישט אריינטרעטן צו ראובן אין חצר, טאמער אבער איז נאר מודר מאכל איז טאר ער נישט עסן פון ראובן אבער אריינגיין צו יענעם אין חצר אוודאי מעג ער יא, דאס איז איין חילוק, און נאך א חילוק גייט זיין וכלים שאין עושים בהם אוכל נפש, אזא סארט כלי וואס מען נוצט נישט אויף צו קאכן, אויף צו באקן, אויף עפעס וואס האט א שייכות מיט עסן, איז דאס איז נאך א חילוק צווישן איינער וואס איז מודר הנאה און מודר הימנו מאכל. טאמער שמעון איז מודר הנאה פון ראובן, טאר ער אינגאנצן נישט נוצן קיין כלי זיינע נישט, נישט א כלי וואס האט מיט עסן, און נישט א כלי וואס האט נישט מיט עסן. טאמער אבער ער איז מודר הימנו מאכל, איז דעמאלטס א כלי וואס האט צוטון מיט עסן, טאר ער נישט נהנה זיין, אבער א כלי וואס האט נישט צוטון מיט עסן, מעג שמעון נהנה זיין פון ראובן, דאס איז א כלים שאין עושים בהם אוכל נפש. זאגט די משנה ווייטער, המודר מאכל מחבירו, איינער וואס איז טאקע א מודר מאכל, לאמיר זאגן שמעון האט געמאכט א נדר ער גייט נישט עסן פון ראובן, אדער ראובן האט געמאכט א נדר אז שמעון טאר נישט עסן פון אים, איז לא ישאילנו נפה וכברה ורחיים ותנור, איז טאר ער נישט בארגן פון אים נישט א נפה און נישט קיין כברה, דאס איז אזעלכע מינע זיפן וואס מען זיפט אויס מעהל מיט תבואה, און רחיים דאס איז אזא מילשטיין, תנור איז א אויוון, ס'איז טייטש, די משנה רעדט דא אויס אז זאלסט נישט מיינען נאר אזעלכע סארט כלים וואס גרייטע עסן ליגט אין דעם, דאס איז כולל אין א מודר הימנו מאכל, ניין, יעדע כלי וואס האט א שייכות צו עסן טאר נישט א מודר הימנו מאכל נוצן, פשט טאמער שמעון האט געמאכט א נדר אז ער גייט נישט עסן פון ראובן טאר ער נישט נוצן זיין זיפן מיט זיינע אויוון מיט זיין מילשטיין אבל אבער זאגט די משנה וואס יא משאיל לו חלוק וטבעת וטלית ונזמים ער מעג יא בארגן פון אים א העמד א רינגל א מאנטל א נאזבאנד די אלע זאכן מעג ער יא נעמען פון אים ווייל דאס האט נישט קיין שייכות צו קיין מאכלים יעצט וואס איז די חידוש פון די לעצטע שטיקל אין די משנה פארשטייט זיך ער מעג נעמען ביי אים א העמד, ער האט דאך געמאכט ער איז דאך מודר הימנו מאכל, וואס א שייכות האט א העמד צו א מאכל, עמיר זעהן טאקע אין די גמרא צו די משנה וויל אונז דא לאזן קומען הערן עפעס א חידוש דא, אדער סתם אזוי די משנה האט עס אויסגערעדט דרך אגב. זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, מיר האבן געזעהן די משנה, די משנה האט אויסגערעכנט וואס איז א חילוק צווישן א מודר הנאה און א מודר הימנו מאכל, איז די ערשטע חילוק וואס די משנה האט אויסגערעכנט איז דריסת הרגל, פשט טאמער איינער איז מודר הנאה, טאמער שמעון טאר נישט נהנה זיין פון ראובן, טאר ער אפילו נישט אריינטרעטן ביי אים אין חצר. טאמער איז נאר מודר הימנו מאכל, דעמאלטס אוודאי מעג ער אריינגיין ביי יענעם אין חצר. איז פרעגט די גמרא יעצט מאן תנא, ווער איז די תנא וואס האלט אז ווען איינער איז מודר הנאה פון יענעם טאר ער נישט אריינגיין ביי יענעם אין חצר? פשט, פשטות, וואס איז די פראבלעם? גייסט אריין ביי יענעם אין חצר איך האב עפעס גענומען פון דיר? א מענטש איז בכלל נישט מקפיד אויף דעם, איז פארוואס איז עס א פראבלעם? זאגט די גמרא, אמר רב אדא בר אהבה ר' אליעזר היא אונזער משנה איז כשיטת ר' אליעזר, דתניא אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, ר' לעזער אומר אפילו ויתור אסור במודר הנאה, און ר' לעזער האלט אז אפילו א זאך וואס בדרך כלל איז א מענטש מוותר, א מענטש נעמט נישט קיין געלט אויף דעם, ווי למשל א מענטש קומט אריין צו איינעם אין חצר, בדרך כלל די בעל החצר איז נישט מקפיד, ר' לעזער האלט פון דעסוועגן טאמער איינער איז מודר הנאה טאר ער נישט הנאה האבן אפילו אזעלכע סארט הנאות, משא"כ די חכמים, חכמים קריגן זיך, און חכמים האלטן דאס הייסט נישט א הנאה, א זאך וואס א מענטש איז מוותר הייסט נישט נהנה געווען? איי די ר"ן פרעגט למעשה איז דא א גמרא אין בבא בתרא וואס דארט איז יא משמע אז אריינגיין ביי יענעם אין חצר איז א זאך וואס א מענטש איז נישט מוותר, איז זאגט די ר"ן דארט רעדט מען פון אפזיצן ביי יענעם אין חצר, אבער אריבערגיין דאס איז א מענטש מוותר, וואס רבי לעזער האלט אז א מודר הנאה טאר נישט הנאה האבן פון אזעלכע סארט הנאות אויך נישט, און חכמים האלטן אז יא, און אונזער משנה גייט כשיטת רבי לעזער. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, המודר מאכל מחבירו לא ישאילנו וכו', פרעגט די גמרא, והא מן מאכל נדר, פשט וואס גייט דא פאר? אונז האבן מיר געזאגט מיט אזא פשטות א חידוש אין די משנה, וואס די גמרא פרעגט, ווי געהערט געווארן אזא זאך? שמעון מאכט א נדר אז ער גייט נישט עסן פון ראובן'ס מאכלים, אדער ראובן מאכט א נדר ער אסר'ט זיין מאכלים אויף שמעון, איז ווי קומט פלוצלינג דא אריין כלים? די משנה זאגט מיט אזא פשטות אז יעדע כלי וואס האט א שייכות צו עסן, טאר שמעון אויך נישט נוצן פון ראובן, פארוואס? ווער האט גערעדט פון כלים מ'האט גערעדט פון עסן? ענטפערט די גמרא, אמר ר' שמעון בן לקיש ענטפערט ריש לקיש, באומר, הנאת מאכלך עלי, פשט ענפערט ריש לקיש אזוי, אוודאי טאמער שמעון מאכט א נדר מאכלך אסור עלי אז דיינע מאכלים זענען אסור אויף מיר, זאגט ריש לקיש אוודאי טאר ער נישט עסן זיינע מאכלים אבער אלע אנדערע זאכן מעג ער, ער מעג נעמען פון אים כלים וואס האט מיט מאכלים אלע אנדערע זאכן וואס האט מאכלים, ער האט גערעדט נאר פון מאכלים, עסן טאר ער נישט, אלעס אנדערש מעג ער יא, זאגט אבער ריש לקיש אונזער משנה רעדט נישט פון דעם, אונזער משנה רעדט נישט ווען שמעון זאגט מאכלך אסור עלי, נאר אונזער משנה רעדט. ווען שמעון זאגט הנאת מאכלך אסור עלי ער האט צוגעלייגט הנאת, איז וואס לייגט די הנאת צו? הנאת לייגט צו אז נישט נאר דאס עסן אליין, נאר יעדע זאך וואס ברענגט צו צו עסן, אסר'ט אויך שמעון אויף זיך בהנאה, און ממילא אלע כלים וואס מען נוצט אויף צוצוגרייטן די עסן, ליגט אויך אין דער נדר, און דערפאר טאר ער נישט נוצן פון ראובן די אלע סארט כלים. פרעגט די גמרא, מהיכי תיתי, אימא שלא ילעוס חיטין ויתן על מכתו, ס'טייטש ווער זאגט אז הנאת מאכלך עלי מיינט טאקע די אלע זאכן וואס ברענגט צו צו עסן? קען זיין אז הנאת מאכלך עלי מיינט אלע סארט הנאות וואס מען קען ארויסנעמען פון עסן, פשט אזוי קען זיין אז ווען א מענטש זאגט סתם מאכלך אסור עלי דעמאלטס האט ער נאר גע'אסר'ט די עסן אליין, אבער וואס איז לאמיר זאגן אז א מענטש האט א מכה, אין אמאליגע צייטן איז געווען א רפואה אז מען האט גענומען חיטין מען האט עס געקייט, און מען האט עס ארויף געשמירט אזוי אויף די קלאפ אויף די מכה אויף די וואונד, און דאס איז געווען א רפואה פאר די וואונד, דאס אוודאי ליגט נישט אין די לשון מאכלך אסור עלי, עס קען זיין ווען א מענטש זאגט הנאת מאכלך אסור עלי ער לייגט צו די הנאת, מיינט ער כולל צו זיין אויך דעם אז נישט נאר עסן מאכלים נאר אלע סארט הנאות וואס מ'קען ארויסשלעפן פון מאכלים אסר'ט ער אויך. אבער מהיכא תיתי אז הנאת מאכלך אסור עלי מיינט אלע סארט כלים וואס מ'נוצט צוצוגרייטן עסן? ענפערט טאקע גמרא די גמרא ביסט גערעכט. אמר רבא, באומר הנאה המביאה לידי מאכלך עלי, די משנה רעדט זיך טאקע ווען דער מענטש זאגט קלאר ווען שמעון זאגט קלאר אז הנאה המביאה לידי מאכלך יעדע סארט הנאה וואס ברענגט צו צו עסן ווי למשל כלים, די אלע זאכן אסר'ט שמעון אויף זיך, וואס ביי אזא ציור איז אוודאי שמעון אסור צו נהנה זיין פון ראובן'ס כלים, אבער אין הכי נמי, טאמער שמעון זאגט נאר הנאת מאכלך עלי, ליגט נישט אין דעם אלע סארט כלים, נאר ס'מיינט סך הכל נוצן עסן אויף אנדערע סארט אופנים ווי למשל צו היילן א וואונד. יעצט למעשה די ר"ן ברענגט ראשונים, וואס ס'דא ראשונים וואס זאגן אז ווען א מענטש זאגט די לשון הנאה המביאה לידי מאכלך עלי, ליגט אין דעם נישט נאר כלים, נאר ס'ליגט אויך אין דעם דער ענין פון היילן א וואונד, אבער די ר"ן קריגט זיך אויף זיי, און די ר"ן זאגט ניין, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, פשט לויט די ר"ן איז דא דריי לשונות וואס א מענטש קען זאגן, טאמער א מענטש זאגט מאכלך עלי, דעמאלטס איז נאר די מאכל, עסן די מאכל איז אסור, אלע אנדערע זאכן איז מותר, שמירן, און פארשטייט זיך טעפ, אלעס אנדערש איז מותר, וואס איז טאמער א מענטש זאגט הנאת מאכלך עלי, דעמאלטס איז נישט נאר עסן די מאכלים אסור, נאר אויך שמירן די מאכלים אסור, וואס איז טאמער א מענטש זאגט. הנאה המביאה לידי מאכלך עלי דעמאלטס זענען אלע טעפ און אלע כלים אויך אסור, אבער שמירן איז מותר. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, שק להביא פירות, א זאק וואס מען נוצט צו טראגן פירות, וחמור להביא עליו פירות, אדער א חמור וואס מען נוצט צו טראגן פירות, ואפילו צנא בעלמא, אפילו א פשוטע צנא, א סל, א בעסקעט וואס מען האלט אין דעם פירות, איז דאס אלעס הנאה המביאה לידי מאכל הוא, ס'אלץ ווערט גערעכנט הנאה המביאה לידי מאכל, ס'איז כלים וואס מען נוצט צוצוגרייטן עסן, צו טראגן עסן, ווי דער ר"ן רעדט אויס אז טאמער רב פפא וואלט עס נישט געזאגט וואלט איך מדייק געווען פון די משנה אז דווקא א נפה א כברה אזעלכע סארט זאכן וואס איז ממש מתקן די עסן דאס הייסט הנאה המביאה לידי מאכל אבער א זאק אדער א חמור וואס מען טראגט פירות מיט דעם אדער א סל ווער זאגט דאס אויך זאגט רב פפא ניין דאס אויך ס'איז אלעס הנאה המביאה לידי מאכל ס'איז אלעס זאכן וואס מען נוצט אויף די עסן סיי צו טראגן די עסן צוצוגרייטן די עסן אלעס ליגט אין די נדר בעי רב פפא פרעגט אבער רב פפא אן איבעיא וואס טוט זיך מיט סוס לרכוב עליו א פערד צו רייטן אויף דעם ס'טייטש טאמער ראובן האט א פערד, און שמעון וויל יעצט נוצן ראובן'ס פערד צו רייטן אויף דעם אין בית המשתה אריין, איז הייסט דאס א הנאה המביאה לידי מאכל צו נישט? די זעלבע זאך וטבעת ליראות בה, לאמיר זאגן ראובן האט א רינגל, און שמעון וויל טראגן די רינגל ווייל ער ווייסט אז טאמער ער וועט טראגן די רינגל אין די בית המשתה עט מען אים מער מכבד זיין מ'עט אים געבן מער צו עסן, איז מאי וואס די דין אפשר הייסט דאס אויכעט א הנאה מביא לידי מחל? די זעלבע זאך פרעגט נאך א בעיא. מיפסק ומיזל בארעיה מאי, וואס טוט זיך טאמער שמעון מעג אריבערגיין ראובן'ס קרקע, ראובן האט לאמיר זאגן א פעלד, און שמעון וויל אריבערגיין ווייל דאס מאכט די וועג קערצער אנצוקומען אין בית המשתה, איז אויך אפשר הייסט דאס א הנאה המביאה לידי מאכל, און די נקודה פון די אלע איבעיות פון רב פפא איז, ווייל פריערט ווען רב פפא האט געזאגט א שק, א חמור, א צנא, אז דאס אלס הייסט הנאה המביאה לידי מאכל, ווייל דאס איז אלס זאכן, וואס העלפט ברענגען דעם מאכל צום מענטש, און ממילא הייסט עס הנאה המביאה לידי מאכל. די בעיות פון רב פפא וואס רב פפא פרעגט, איז אזעלכע סארט זאכן וואס העלפט ברענגען דעם מענטש צו דעם מאכל, צו דאס הייסט אויך הנאה המביאה לידי מאכל צו נישט. איז פרובירט די גמרא צו פושט זיין די בעיה פון אונזער משנה, און למעשה איז די גמרא פרובירט נישט פושט צו זיין אלע בעיות פון רב פפא, די גמרא פרובירט פושט צו זיין א טבעת, דאס איז געווען איינע פון די בעיות פון רב פפא, און אז מען וועט וויסן וואס טוט זיך ביי טבעת וועט מען שוין וויסן ביי די אנדערע זאכן אויכעט. ברענגט די גמרא א ראיה פון אונזער משנה, תא שמע, האמיר געלערנט אין אונזער משנה, אז טאמער איינער מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין הנאה המביאה לידי מאכל, טאר מען נישט הנאה האבן נישט פון קיין כלים און פון די אלע אנדערע זאכן וואס די משנה האט אויסגערעכנט, אבל אבער, די משנה האט געזאגט וואס מעג ער יא נוצן, וואס מעג שמעון יא נוצן פאר ראובן, משאיל לו חלוק וטלית נזמים וטבעות, זעהען מיר טבעות א רינגל למשל, מעג שמעון יא נוצן פאר ראובן, ממילא פרעגט די גמרא היכי דמי וואסערע סארט רינגל רעדט מען דא, אילימא שלא ליראות בהן, א פשוטע רינגל וואס מען נוצט נישט זיך צו באווייזן מיט דעם אין א בית המשתה, איז צריכא למימר, סתם, די משנה דארף דא זאגן אז שמעון מעג נוצן ראובן'ס רינגל פארוואס נישט? שמעון האט געמאכט א נדר ער גייט נישט נהנה זיין הנאה המביאה לידי מאכל, וואס האט א רינגל מיט א מאכל? אוואדע מעג ער בארגן א רינגל, אלא לאו, נאר אוואדע וויל אונז די משנה עפעס מחדש זיין, וואס איז די חידוש פון די משנה? אז אפילו ליראות בהן וקתני משאילו, די משנה וויל אונז זאגן אז אפילו א רינגל וואס מען נוצט זיך גרויס צו האלטן מיט דעם, און דאס ברענגט צו צו א מאכל, ס'איז הנאה המביאה לידי מאכל אין א געוויסע זינען, פון דעסטוועגן זאגט די משנה אז ס'איז נישט קיין פראבלעם, פארוואס ווייל ס'ברענגט נישט די מאכל צו די מענטש, ס'העלפט די מענטש צוצוקומען צום מאכל. זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין ראיה, לעולם שלא ליראות, קען זיין די משנה רעדט פון א פשוט'ע רינגל נישט פון א רינגל וואס מ'האלט זיך גרויס מיט דעם אין א בית המשתה. איי אויב אזוי פארוואס רעכנט עס אויס די משנה וואס די חידוש? זאגט טאקע די גמרא ס'נישט קיין שום חידוש. ואיידי דקתני רישא לא ישאילנו, תנא סיפא משאילו. היות וואס אין די רישא זאגט די משנה די אלע זאכן וואס שמעון טאר נישט בארגן פון ראובן, א נפה, א כברה, א רחיים, א תנור, זאגט שוין אויך די משנה זאכן וואס מ'מעג יא בארגן, אבער אין הכי נמי, קיין חידוש אין דעם איז נישט דא. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איז אזוי די משנה איז א המשך אויף די פריערדיגע משנה, ווייל אין די פריערדיגע משנה האבן מיר געזען אז טאמער שמעון מאכט א נדר ער גייט נישט נהנה זיין פון ראובן הנאה המביאה לידי מאכל, טאר ער נישט נהנה זיין פון אים, ער טאר נישט בארגן פון אים כלים וואס האט א שייכות צו מאכלים לאמיר זאגן א טאפ, טאר נישט שמעון נעמען פון ראובן, וואס טוט זיך אבער מיט אנדערע סארט כלים לאמיר זאגן א האמער, א האמער האט נישט קיין שייכות צו מאכלים, קען שמעון אוודאי בארגן פון ראובן, איז אויף די נקודה לייגט די משנה דא צו א קנייטש, זאגט די משנה וכל דבר שאין עושים בו אוכל נפש אזא סארט כלי וואס מען נוצט טאקע נישט אויף אוכל נפש לאמיר זאגן א האמער, איז מקום שמשכירין כיוצא בהן אסור, פשט אין א געגנט וואס אין די געגנט איז די דרך צו דינגען האמערס, דא טאר שמעון נישט בארגן א האמער פון ראובן פארוואס? ווייל אז ער בארגט א האמער פון ראובן און ער באצאלט נישט, איז פשט ער האט פארדינט געלט ווייל ער דארף נישט באצאלן אויף דעם נארמאל באצאלט מען, ער באצאלט נישט, איז מיט די געלט קען ער קויפן מאכלים, איז עס שוין ווייטער הנאה המביאה לידי מאכל, איז אין אזא געגנט וועט ער נישט קענען בארגן אפילו א האמער אויך נישט. זאגט די גמרא, מכלל קען מען דרינגען פון דעם דרישא אז אין די פריערדיגע משנה אף על פי שאין משכירין, פשט, ביי אונזער משנה זאגט די משנה אז א האמער אין א געגנט וואס דארט פירט מען זיך צו צאלן פאר האמערס טאר מען נישט בארגן, איז משמע אז אין די רישא פון די משנה וואס דארט האט מען גערעדט פון טעפ, טעפ טאר מען נישט נעמען אפילו אין א געגנט וואס דארט צאלט מען נישט, איי לכאורה מאן תנא, פרעגט די גמרא ווער די תנא וואס האלט אזוי, סטייטש לכאורה טאמער מען צאלט נישט אויף דעם און ס'איז סתם בחינם מען בארגט זיך טעפ איינער פון צווייטן, איז וואס עפעס הייסט דאס א הנאה, הנאה נארמאל הייסט טאמער מען פארדינט געלט, ענטפערט די גמרא אמר רב אדא בר אהבה רב לעזער היא, דאס איז רב לעזער וואס מען האט פריערט געזען, וואס רב לעזער זאגט אז אפילו וויתור אסור במודר הנאה, איז ער האלט טאקע אז אפילו וויתור אפילו א זאך וואס א מענטש איז מוותר ער נעמט נישט קיין געלט אויף דעם, הייסט אויך א הנאה, און טאמער איינער איז מדיר הנאה טאר ער נישט הנאה האבן פון אזא סארט הנאה, איז אונזער משנה גייט כשיטת ר' לעזער, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המודר הנאה מחבירו, טאמער איינער איז מודר הנאה מחבירו ס'הייסט לאמיר זאגן ראובן האט געמאכט א נדר אז שמעון טאר נישט נהנה זיין פון אים, איז נאך אלץ שוקל לו את שקלו, אמאליגע צייטן האט יעדער געדארפט געבן די מחצית השקל, טאמער שמעון האט נישט געגעבן די מחצית השקל, קען ראובן באצאלן שמעון'ס מחצית השקל, און ס'הייסט נישט אז שמעון האט הנאה געהאט פון ראובן, און די זעלבע זאך ופורע את חובו, טאמער שמעון לאמיר זאגן איז שולדיג טויזנט דאלער פאר לוי, קען ראובן אפצאלן די חוב, און ס'הייסט נישט אז ראובן האט מהנה געווען שמעון, און די זעלבע זאך ומחזיר לו את אבידתו, טאמער ער האט פארלוירן עפעס אן אבידה שמעון, און ראובן האט עס געטראפן, קען ער עס צוריקטראגן צו שמעון, און ס'הייסט נישט ער האט אים מהנה געווען, אבער, זאגט די משנה, מקום שנוטלין עליה שכר, אין א פלאץ וואס מען באצאלט שכר אויף השבת אבידה, ס'הייסט לאמיר זאגן ראובן האט מבטל געווען זיין מלאכה, וואס דעמאלטס איז די דין אז ער קען בעטן באצאלט אויף דעם השבת אבידה, איז טאמער ראובן העט מוותר זיין אויף די געלט, ער העט זאגן פאר שמעון איך וויל נישט זאלסט מיר צאלן, איז דא פארדינט שוין שמעון, און שמעון טאר דאך נישט נהנה זיין פון ראובן, איז די דין איז תיפול הנאה להקדש, דארף שמעון נעמען די געלט און עס געבן פאר הקדש ווייל ער טאר נישט הנאה האבן פון די געלט. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה המודר הנאה מחבירו איז שוקל לו את שקלו פורע את חובו, פארוואס טאקע? פארוואס מעג ראובן אפצאלן שמעון'ס חוב און צאלן שמעון'ס מחצית השקל? פארוואס הייסט עס נישט אז ער האט מהנה געווען שמעון? זאגט די גמרא אלמא, זעהן מיר דא אז אברוחי ארי בעלמא הוא ס'הייסט סתם אזוי מבריח געווען אן ארי, ושרי, און דערפאר מעג דאס ראובן טון,

ער איז געגאנגען ראובן ער האט פטור געווארן פון די לייב ער האט געגעבן פאר לוי געלט ער האט פטור געווארן פון לוי אבער ס'איז נישט פשט ער האט עפעס געגעבן פאר שמעון דא און דערפאר הייסט נישט אז שמעון האט הנאה געהאט פון ראובן ווייל ראובן האט סך הכל מונע געווען א הפסד פאר שמעון די זעלבע זאך ווי די רן איז מסביר די זעלבע דין איז ביי שוקל לו את שקלו ווייל בעצם אפילו טאמער שמעון העט נישט באצאלן די מחצית השקל האט ער נאך אלץ א חלק אין די קרבנות ציבור ווי די רן ברענגט א ראיה פון מסכת שקלים און ממילא ווייטער, די איינציגסטע זאך וואס ראובן האט דא געגעבן פאר שמעון, איז ער האט מבריח געווען אן ארי, די גזברים פון הקדש וואלטן נאכגעלאפן שמעון צו באצאלן זיין מחצית השקל, און יעצט לויפט מען אים נישט נאך, איז פארדעם הייסט נישט אז ער האט אים מהנה געווען און פארדעם מעג ער דאס טון? פרעגט די גמרא מאן תנא, ווער איז די תנא וואס האלט אזוי? אמר רב הושעיא, זו דברי חנן היא, דאס איז חנן, פשט אזוי, ס'דא א משנה אין כתובות, די משנה אין כתובות ברענגט דארט א מחלוקת צווישן חנן און און בני כהנים גדולים, וואס אין די סוגיא דא רופט עס די גמרא אן די חכמים, די מחלוקת צווישן חנן און די חכמים איז אזוי, דארט רעדט מען לגבי א פרוי וואס איר מאן איז אוועק געפארן למדינת הים, יעצט ס'איז דאך דא א דין אז א מאן דארף אויסהאלטן א פרוי, און וואס איז טאמער א מאן איז אוועק געפארן למדינת הים און ער האט נישט איבער געלאזט געלט פאר זיין פרוי, לאמיר זאגן שמעון'ס פרוי, שמעון איז אוועק געפארן למדינת הים און זיין פרוי איז געבליבן אן געלט, איז געגאנגען ראובן ראובן האט רחמנות געהאט אויף די פרוי, ער האט איר געגעבן דאס געלט וואס שמעון וואלט געדארפט געבן. יעצט קומט שמעון צוריק, שטעלט זיך די שאלה צו ראובן קען יעצט גיין צו שמעון און זאגן צאל מיך צוריק דאס געלט אדער אפשר ניין. זאגט חנן, דארט אינעם סוגיא דארט אין די משנה, אז ניין, ראובן קען נישט בעטן פון שמעון זאל אים צוריק באצאלן די געלט, פארוואס? ווייל ראובן האט גארנישט געגעבן פאר שמעון, ראובן האט געגעבן עפעס פארן פרוי, און מילא איז אויך דאס א בחינה פון מבריח ארי, דער שמעון ער האט געהאט אן ארי א לייב וואס איז אים נאכגעלאפן נאך געלט, זיין פרוי, זיין פרוי האט געוואלט געלט פון אים, איז געגאנגען ראובן, און ער האט איר פארשוויגן, ער האט איר געגעבן געלט, אבער ער האט גארנישט געגעבן פאר שמעון, מילא זאגט שמעון צו ראובן לאז מיך אפ, איך בין דיר גארנישט שולדיג, אזוי האלט חנן, די חכמים דארט קריגן זיך, און ממילא זאגט די גמרא, אונזער משנה גייט כשיטת חנן, אזוי זאגט רב הושעיא, רבא אמר, רבא זאגט אנדערש, זאגט רבא אפילו תימא דברי הכל, אונזער משנה קען אויך שטימען כשיטת חכמים, וואס חכמים האלטן דארט ביי די פרוי וואס די מאן איז אוועקגעפארן, אז ראובן קען יא פאדערן פון שמעון זאל אים צוריק צאלן די געלט ווייל ער האט אים מהנה געווען, פון דעסטוועגן ביי אונזער משנה וועלן די חכמים אויך מודה זיין אז ראובן קען באצאלן שמעון'ס חוב, און ס'הייסט נישט ער האט אים מהנה געווען פארוואס? ווייל גבי מודר הנאה דיהיב על מנת שלא לפרוע, זאגט רבא ווייל מ'קען איינזעצן אונזער משנה אז אונזער משנה רעדט זיך אז נישט פשט שמעון איז פשוט שולדיג געלט פאר לוי, און ראובן צאלט צוריק די חוב, דעמאלטס אוודאי האט ראובן מהנה געווען שמעון ראובן טאר דאס נישט טון. אונזער משנה רעדט זיך אז שמעון האט געבארגט געלט פון לוי, און ווען ער האט געבארגט האט ער זיך אויסגענומען מיט אים א תנאי אז איך דארף דיך נישט צוריק צאלן, יעצט אוודאי דארף מען צוריק צאלן, אבער איך וועל דיך צוריק צאלן ווען איך וויל, נישט ווען דו ווילסט דו גייסט מיך קיינמאל נישט נאכלויפן, אין פינף יאר צען יאר הונדערט יאר, דו לויפסט מיר נישט נאך. און מילא דא זענען די חכמים אויך מודה אז ס'הייסט נישט אז ראובן האט מהנה געווען שמעון, ווייל שמעון זאגט האסט מיך גארנישט מהנה געווען, דער לוי איז נישט קיין נושא ביי מיר בכלל, איך דארף בכלל נישט צוריק צאלן ער ליגט מיר נישט אויפן קאפ, ס'הייסט נישט האסט מיר מהנה געווען, און מילא דא זענען חכמים אויך מודה אז ראובן מעג אפצאלן שמעון'ס חוב, ס'הייסט נישט ער האט אים מהנה געווען, און דער ר"ן רעדט אויס אז הוא הדין ביי א שוקל את שקלו פון אונזער משנה, וועט מען אויך דארפן איינזעצן ביי א ציור אז שמעון האט צוגעגרייט געלט צו באצאלן זיין מחצית השקל, און ס'איז פארלוירן געגאנגען אויפן וועג אדער מ'האט עס גע'גנב'עט, וואס די דין איז דעמאלטס טאקע אז ער דארף נישט באצאלן ווי ס'איז מבואר דארט אין שקלים איז ווייטער קומט אויס אז ראובן האט אים גארנישט מהנה געווען און די חידוש אין די משנה איז אז אפילו טאקע נארמאל א מענטש פארלירט זיין שקל זיין מחצית השקל וויל ער נאכאלץ באצאלן אפילו ער דארף נישט די חידוש אין די משנה איז אבער פון דעסטוועגן היות וואס למעשה ער דארף נישט הייסט נישט אז ראובן האט אים מהנה געווען און פארדעם זאגט אונזער משנה אז שוקל את שקלו ופורע את חובו ברענגט יעצט די גמרא טאקע די מחלוקת צווישן חנן און די בר פלוגתא און די בני כהנים גדולים און די חכמים, זאגט די גמרא מאי חנן, ברענגט די גמרא די משנה אין כתובות, די משנה זאגט דארט מי שהלך למדינת הים, טאמער שמעון איז אוועק געפארן למדינת הים, ועמד אחד ופרנס את אשתו און ראובן געגאנגען אויסגעהאלטן שמעון'ס פרוי, חנן אמר, זאגט חנן, איבד את מעותיו, ראובן האט דערלייגט זיין געלט, נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, די בני כהנים גדולים האבן זיך געקריגט אויף חנן דאס איז די חכמים, און זיי זאגן ישבע כמה הוציא ויטול, ער דארף שווערן וויפיל ער האט געצאלט ראובן, און ראובן קען פאדערן דאס גאנצע געלט פון שמעון. אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם, רבי דוסא בן הרכינס האט געפסקנט די חכמים, אמר רבי יוחנן בן זכאי, יפה אמר חנן, רבי יוחנן בן זכאי האט געפסקנט ווי חנן, ער האט געזאגט אז חנן האט גוט געזאגט ווייל הניח מעותיו על קרן הצבי, ראובן האט דערלייגט זיין געלט כאילו ער האט געלייגט זיין געלט אויף די קרן אויף די הארן פון א הערש, און דער הערש איז אוועק געלאפן, פשט די סברה פון חנן שטימט, על כל פנים דאס איז די מחלוקת צווישן חנן און די חכמים, יעצט אזוי למעשה האבן מיר געהאט דא צוויי מהלכים אין אונזער משנה, רב אושעיא האט איינגעזעצט אונזער משנה כשיטת חנן, און רבא האט איינגעזעצט אונזער משנה כשיטת כולי עלמא אפילו לויט די חכמים אויכעט, זאגט די גמרא יעצט רבא לא אמר כרב אושעיא, דאס אז רבא האט נישט געוואלט איינזעצן אונזער משנה אזוי ווי רב אושעיא האט איינגעזעצט ווי חנן, ווייל דקא מוקים לה למתניתין כדברי הכל, ווייל רבא האט געוואלט אונזער משנה זאל שטימען מיט יעדעם נישט נאר מיט חנן מיט א שיטת יחיד, אבער רב אושעיא לא אמר כרבא, פארוואס האט רב אושעיא נישט געענטפערט רבא'ס תירוץ, רבא האט דאך גוט איינגעזעצט אונזער משנה, אז אונזער משנה רעדט זיך ביי א איד וואס האט זיך אויסגענומען מיט זיין מלווה אז ער דארף אים קיינמאל נישט באצאלן אז ער דארף אים באצאלן ווען ער וויל, וואס דעמאלטס אוודאי וועט ראובן קענען צאלן שמעון'ס חוב, זאגט די גמרא ניין, רב אושעיא קריגט זיך אויף דעם, רב אושעיא האלט גזירה שלא לפרוע משום לפרוע, רב אושעיא האלט אז די חכמים וועלן האלטן אז אפילו ביי אזא ציור, אפילו ביי א ציור וואס שמעון נעמט זיך אויס מיט לוי אז ער דארף אים באצאלן ווען ער וויל, פון דעסטוועגן טאר נישט ראובן אפצאלן אזא סארט חוב, פארוואס אלס גזירה, וואס וועט זיין ביי א נארמאלע חוב? פשט אויב מ'גייט לאזן ראובן צאלן אזא סארט חוב, ווייל ס'איז גארנישט מהנה שמעון ווייל שמעון זאגט איך בין גארנישט שולדיג פאר לוי איז מארגן העט שמעון האבן א געהעריגע חוב און העט זיין א מודר הנאה און ראובן העט נאך אלץ אפצאלן די חוב און דא העט ער אוודאי עובר זיין ווייל דא העט ער מהנה זיין שמעון און ממילא לויט די חכמים אזוי האלט ר' אושעיא איז נישט דא אזא זאך נישט דא אזא זאך אז ראובן זאל מעגן באצאלן שמעון'ס א חוב און פארדעם זעצט ר' אושעיא איין אונזער משנה כשיטת חנן יעצט דרך אגב די ר"ן צייכנט צו אז אין די סוגיא אין כתובות שטייט אויך די סוגיא דארט ענטפערט די גמרא אן אנדערע תירוץ פארוואס ר' אושעיא האט נישט געוואלט ענטפערן ווי רבא'ס תירוץ, דארט ענטפערט די גמרא א תירוץ, ווייל אפילו ביי א ציור וואס שמעון נעמט זיך אויס מיט לוי אז ער דארף קיינמאל נישט באצאלן די חוב אז ער קען באצאלן ווען ער וויל, פון דעסטוועגן ווי נישט ווי ער שעמט זיך פאר לוי ער וויל באצאלן, איז ווייטער הייסט אז ראובן האט אים מהנה געווען, אזוי ענטפערט דארט די גמרא די תירוץ. נאך ברענגט די ר"ן בשם די רשב"א אז אפילו טאקע חנן האלט אז ווען ראובן צאלט אפ שמעון'ס פרוי קען נישט שפעטער ראובן גיין צו שמעון און צוריק בעטן דאס געלט, דאס איז נאר ווען בשעת וואס ראובן געלט געט געלט פאר שמעון'ס פרוי זאגט ער איר איך געב דיך געלט אנשטאטס דעם מאן, דעמאלטס ווען דער מאן קומט אהיים קען ראובן גארנישט פאדערן, אבער טאמער ראובן האט געגעבן די געלט סתם און שפעטער אז שמעון קומט אהיים קען ראובן זאגן אז די געלט וואס איך האב געגעבן פאר דיין פרוי איז סתם געווען א הלוואה און יעצט וויל ער צוריק די הלוואה, פאדערט ער פון די פרוי די געלט, די פרוי האט נישט די געלט, איז די פרוי קען ארויסשלעפן די געלט פון איר מאן און צאלן פאר ראובן, פשט דעמאלטס האט ראובן נישט דערלייגט די געלט, אזוי זאגט דער רשב"א, דער ר"ן למעשה קריגט זיך אויפן רשב"א, און דער ר"ן זאגט אפילו ביי אזא ציור, אפילו ביי א ציור וואס סתם ראובן געבט געלט פאר שמעון'ס פרוי, קען ער אויך נישט תובע זיין צוריק דאס געלט ווען שמעון קומט אהיים לויט חנן,